שלום וברכה צו על רגל אחת אויף קול מבשר. ס'איז אויסגעקומען אפאר מאל לעצטנס שוין צו רעדן וועגן אטאמס און מאלעקיולס, סיי דא אויף על על רגל און אויך די אנדערע ווינקל ווי אונז שמועסן מער אויף גוט געפרעגט, איז האב איך געטראכט אפשר וואלט כדאי געווען צו אויסשמועסן אביסל מער פרטיות'דיג, אוועקשטעלן די חילוקים, וואס איז דאס אן אטאם און וואס איז דאס א מאלעקיול? וואס איז ער? וואס איז ער? וואס איז מה ביניהם, וואס מאכט זיי אנדערש און וואס פאראייניגט זיי? וואס איז די גדולה מיטן אטעם? וואס איז די גדולה מיטן מאלעקיול? סאו לאמיר רעדן וועגן דעם אביסל היינט. איז קודם לאמיר אנפאנגן מיטן אטעם. די ווארט אטעם איז א גריכישע ווארט, און די טייטש דערפון איז עפעס וואס מען קען נישט צעטיילן. און דער ווארט קומט שוין פון דער מושג, דער מושג ס'הייסט דער ווארט אטאם, און דער מושג דערפון, פון אן אטאם, א זאך וואס מען קען נישט צעטיילן, איז שוין אפאר טויזנט יאר אלט, עס קומט פון די אלטע גריכן, די אלטע גריכישע פילאזאפן, וואס זיי האבן משער געווען, זיי האבן זיך אויסגעמשל'ט אין קאפ א מציאות פון עפעס וואס מען קען מער נישט צעטיילן, ס'הייסט אזוי, יעדע זאך קען מען דאך יא צוטיילן לעולם, נעמסטו א שטיקל האלץ, נעמסטו א שטיקל אייזן, וואס דו ווילסט, יא, יעדע זאך קען מען צוטיילן אין צוויי, און מען קען עס צוטיילן אין נאך צוויי, און ווייטער, און אזוי ווייטער, און ביז מען טרעפט זיך ממש מיט ברעקלעך, ברעקלעך אייזן, ברעקלעך סיי וואס. איז די שאלה וואס די גריכישע פילאזאפן דעמאלטס האבן געהאט איז געווען, ווי ווייט גייט עס אזוי? ביז ווי קען מען ממשיך זיין מיט דעם מצב פון צוברעכן און צוטיילן און צוברעקלען? ביז ביז ווי? מען קען גיין אזוי לעולמי עד? אדער ס'דא ערגעץ ווי ס'דא א גבול? דא שטעלט זיך עס אפ, ווייטער ווי דעם קענסטו נישט גיין. און זיי האבן משער געווען אז ס'איז דא אזא גבול, אז ס'קומט א געוויסע פלאץ, א געוויסע נקודה ווען עפעס איז שוין אזוי קליין אז קלענער ווי דעם גייט נישט, קענסט עס נישט צוברעקלען, קענסט עס נישט ווייטער צוטיילן, דא שטעלט זיך עס אפ, און די חלק, די ברעקעלע, האבן זיי א נאמען געגעבן אטאם. דאס הייסט אז דעם קען מען שוין ווייטער נישט צוטיילן, ביז יעצט האסטו יא געקענט צוטיילן, פון יעצט און ווייטער קענסטו נישט, סאו ער איז אומצוטיילבאר, אטאם. יעצט די גריכן האבן נישט געהאט קיין, זיי זענען נישט געווען קיין סייענטיסטן, בעצם קען מען זאגן אז די באגריף פון סייענס, פון וויסנשאפט, האט נאך דעמאלטס נישט עקזיסטירט. סייענס, די וויסנשאפט היינט, באשטייט פון עקספערימענטן. מען שפילט זיך ארום מיט זאכן. צוטיילסט עס, צוברעכסט עס, דו ווארפסט אריין דאס קעגן דעם, שטויסט צוזאם צוויי זאכן און מען זעט וואס איז געשען, ווי דורך למעשה'דיגע ממשות'דיגע עקספערימענטן, מען שפילט זיך ארום דערמיט. זיי האבן זיך געשפילט נישט מיט עכטע ממשות'דיגע זאכן, נאר מער מיט מושגים. מיט קאנסעפשאנס, קאנצעפציעס, זיי האבן פרובירט אויס'משל'ן, מ'האט גענוצט לאגיק, מ'האט גענוצט חשבונות, אז אויב אזוי, דעמאלטס לכאורה אזוי, ס'איז לאגיק, ס'הייסט אויב זאגסטו א', דעמאלטס מוז זיין ב', אדער האט מען סתם גע'חקרנ'ט, אזוי ווי מ'רופט עס ביי אונז. מ'האט זיך גע'פשט'לט, אז לכאורה איז אזוי, מסתבר איז אז ס'איז אזוי, מיט סברות, מיט צדדים, מיט ראיות, מיט הוכחות. קיצור, דאס זענען געווען די גריכישע פילאזאפן, און דאס בעצם איז פילאזאפיע בכלל. היינט איז זייער א גרויסע חלק פון מושגים, זייער אסאך זאכן, זייער אסאך טעמעס, נושאים, מיט וואס די גריכישע פילאזאפן אמאל האבן זיך ארומגעשפילט, מיט וואס זיי האבן גע'חקרנ'ט, איז שוין אריבער אין א נייעם, איז שוין אריבער אין אן אנדערן תחום, ס'געפינט זיך אין אן אנדערע. קאטעגאריע וואס איז ערשט שפעטער נולד געווארן, דאס הייסט די וויסנשאפט, סייענס, און סייענס איז שוין עפעס וואס קומט מיט נישט סתם מ'רעכנט אויס לכאורה, נאר דארפסט עס דארפסט עס מוכיח זיין, דארפסט עס איבערווייזן, מ'שפילט זיך ארום און מ'זאגט אז מ'מאכט א השערה, א טעאריע, און טאמער איז מיין הסבר, טאמער איז אמת וואס איך זאג, דארף לכאורה זיין יענץ, דארף זיין ב' ג' און מ'דארף עס פרובירן, מ'דארף עס טעסטן, און טאמער שטעלט זיך ארויס אז די מציאות ווייזט איך בין גערעכט, דעמאלטס בין איך געווען גערעכט און אז נישט נישט. איז היינט מיט די וויסנשאפטליכע וועלט ווייסט מען שוין אז יענע גריכן זענען גארנישט געווען אזוי נאריש, זענען אסאך מאל נישט געווען גערעכט, בפרט ווען ס'איז געקומען צו זאכן וואס איז למעלה מהשגת אנוש, ווייטער ווי די מענטשליכע השגה. אבער זיי האבן נישט שלעכט געטראכט. בכל אופן, אין די פלאץ ווי א מענטש קען יא טראכטן וואס עס טוט זיך אין די בריאה, האבן זיי אסאך מאל גאנץ גוט געזאגט, און אסאך מאל נישט. אסאך מאל האבן זיי דווקא זייער שלעכט געזאגט. אבער ווען ס'קומט צום אטעם, האבן זיי גאנץ פיין צוגעטראפן. סא זיי האבן גאנץ פיין צוגעטראפן ווייל די וויסנשאפט שפעטער אין אונזער תקופה אין די מאדערנע עפאכע איז דערגאנגען דורך עקספערימענטן דורך קוקן דורך עס אנטאפן דורך זעהן דאס הייסט דורך דירעקט עקספיריענסעס מיט די אייגענע פינף חושים האמער אונז זעמער אונז דערגאנגען צום אטעם אז סאיז דא אזא זאך סאיז דא אזא זאך וואס דאס איז די יסוד הדבר און ווייטער ווי דעם גייט עס נישט. לאמיר נעמען אייזן יא מעטאל. ס'איז דא מער ווי איין מעטאל, אבער לאמיר רעדן מיטן שם הכולל מעטאל. מעטאל איז מעטאל ביזן אטאם. קענסט האבן א ריזיגע שטיק מעטאל, קענסט נעמען דעם ריזיגן שטיק מעטאל און אים צוברעכן אויף קלענערע שטיקער מעטאל, קענסט די שטיקער מעטאל צוברעכן אויף שטיקעלעך מעטאל, קענסט אפילו האבן ברעקלעך, ברעקלעך מעטאל, ברעקלעך אייזן. אבער עס קומט אן א פוינט ווען דו גייסט עס נישט קענען ווייטער צוטיילן. דאס איז עס. ביסט אנגעקומען צו די ציגל. יעצט אין דא האבן די גריכן שוין נישט אזוי גוט געטראכט, ווייל זיי האבן געהאט אנגענומען אז דעם ציגל, דעם אטאם, דעם לעצטן שטיקל, דעם קלענסטן שטיקל אייזן, קענסטו מער נישט צוברעכן. שטא, פארוואס פונקטליך מען זאל נישט קענען צוברעכן, ס'איז נישט געווען קיין געהעריגע הסבר, הגם שפעקולאציעס מיט חשבונות זענען געווען, אבער אזוי האבן זיי געהאט אנגענומען. ביז אהער קען מען גיין. און למעשה ווייסט מען היינט אז מען קען יא גיין ווייטער, מען קען דעם אטעם אויך צוברעכן. איז לגבי די נקודה האבן די גריכן געגרייזט, זיי האבן געהאלטן אז קענסט נישט גיין פון דאן ווייטער, אונז ווייסט מען היינט אז מען קען יא, זענען אבער יא געווען גערעכט מיט דעם אז טאמער דו צוברעכסט עס ווערט די זאך אויס, ס'ווערט אויס אייזן, ס'ווערט עפעס אנדערש. סאו די גריכן זענען געווען גערעכט אז ס'איז דא א יסוד אז ס'איז דא אזוי ווי א לעצטע שטיקל ווי מען קומט אן דער ענד, קענסט נישט גיין ווייטער, אבער זענען נישט געווען גערעכט מיט דעם אז ס'איז נישט קיין ענדגילטיגע, אז ס'איז נישט קיין ענדגילטיגע גבול, קיין אולטימעט באונדערי, קענסט יא גיין ווייטער, אבער ס'טוישט זיך דאס מציאות. דאס הייסט טאמער ווילסטו ווייטער וואקן בתורת אייזן גייסטו נישט קענען, קומסט אן ערגעץ ווי דו קענסט נישט גיין ווייטער, נאר מען קען יא גיין ווייטער, נאר ער גייט שוין ווייטער נישט אלץ אייזן. איז אין די וועלט, דאס הייסט אין די בריאה אויף ווי ווייט מען ווייסט אין די יוניווערס אויכעט אויף אנדערע שטערנס, זענען דא הונדערט און אכצן אזעלעכע יסודות'דיגע זאכן. יסודות'דיגע זאכן הייסט אז די גאנצע, לאמיר גראד גיין צו א דוגמא, סיליקאן, נאך איינס איז קאלסיום, אקסידזשען, היליום, דאס זענען דוגמאות פון יסודות'דיגע זאכן. דאס הייסט יסודות'דיגע זאכן? אז זיי באשטיין אינגאנצן פונעם זעלבן מאטריאל. דאס הייסט די גאנצע זאך באשטייט פון די זעלבע ציגל, פון די זעלבע סארט ברעקלעך. היידראדזשין, לאמיר זאגן, באשטייט אלעס פון דעם זעלבן סארט אטאם. א מאלעקיול איז עפעס וואס איז צוזאמגעשטעלט פון מער ווי איין סארט אטאם. איז לאמיר זאגן קענסט האבן א בנין וואס איז געבויט אינגאנצן פונעם זעלבן מאטריאל, ס'מאכט זיך נישט כמעט, אבער לאמיר זאגן די זעלבע מאטריאל, די זעלבע סארט ציגל, די גאנצע בנין פון אונטן פון יסוד ביז אויבן ביז שפיץ דאך און די ווענט אלעס איז געבויט פונעם זעלבן סארט ציגל, דאס וואלט ווען געווען אן עלעמענט, א יסודות'דיגע זאך, אז די גאנצע זאך איז צוזאמגעשטעלט פון איין סארט אטאם, טריליאנען על גבי טריליאנען על גבי טריליאנען פון אזעלכע אטאמס, אבער אלע זענען די זעלבע, די זעלבע אטאמס. א מאלעקיול איז ווען דו ביסט מצרף, דו מישט צאם דעם אטאם מיט יענעם אטאם און באקומסט א פרישע זאך. א פשוטע אילוסטרעישן פאר דעם וואלט ווען געווען א טייג, מען מישט צאם מעהל מיט וואסער, כ'מיין מען רעדט אויף די פשוט'סטע לעוועל פון מאכן א טייג, און מען מישט עס אויס און מען באקומט א פרישע זאך, מען באקומט טייג. טייג וואלט ווען געווען א משל פון א מאלעקיול, מען נעמט א אטאם פון היידראדזשען און מען מישט עס אויס מיט אקסידזשען, אייגנטליך צוויי, צוויי אטאמס פון היידראדזשען און איין אטאם פון אקסידזשען, סא היידראדזשען און אקסידזשען זענען יסודות'דיגע זאכן, זענען אטאמס, דו מישט זיי צוזאם און מען באקומט א נייע זאך, א נייע בריאה, און דאס איז וואסער. אזוי באקומט מען וואסער. דאס הייסט, וואסער באשטייט פון א געמיש פון היידראדזשין און אקסידזשין. צוויי דריטל איז היידראדזשין און איין דריטל איז אקסידזשין, און מען באקומט אזוי ארום וואסער, א דריטע זאך. אויב זאלסטו נעמען וואסער אדער האלץ אדער לופט אדער זייער אסאך, נישט נאר זייער אסאך נאר אייגנטליך רוב זאכן וואס אונז האמיר אין לעבן, רוב זאכן וואס אונז האמיר, רוב זאכן וואס אונז קענמיר, רוב זאכן מיט וואס אונז באנוצט מען זיך, בעצם רוב זאכן וואס איז דא אין די בריאה, און מ'קען און מ'זאל עס נעמען און צוטיילן, וועט מען זיך ביים סוף כל סוף וועט מען אנקומען צו א צוזאמשטעל, צו א צוזאמגאס פון אפאר אינגרידיענס, דאס הייסט פון אפאר אנדערע יסודות'דיגע זאכן וואס זענען בריאים כשלעצמם, זענען מאטריאלן פאר זיך אליין. און ווען דו וועסט צוטיילן, ביים סוף כל סוף ווען דו וועסט אנקומען גאנץ גאנץ אונטן, גאר גאר קליין, און וועסט צוטיילן די ציגל דערפון, די יסודות'דיגע עלעמענט וואס מאכט דאס, לאמיר גיין מיט וואסער, וואס מאכט, וואסער וואסער, וועסט וועסטו בטל מאכן די וואסער מן המציאות, ס'וועט מער נישט זיין, ס'וועט ווערן אויס וואסער, אבער ס'וועט נישט בטל ווערן מן המציאות אלץ א מציאות, דאס הייסט די עקסטערע חלקים וואס האבן זיך פריער צוזאמגעשטעלט און אהערגעשטעלט פאר אונז וואסער, יענע בלייבן חלקים, עקזיסטירן פאר זיך אליין, און זענען נאך אלץ זאכן, זענען נאך אלץ ממשות'דיגע מאטריאלן וואס עקזיסטירן פאר זיך אליין אלץ אנדערע זאכן, אלץ עקסטערע זאכן. און אויב דו וועסט אבער צוטיילן יענע, וועסטו אנקומען צו די יסודות'דיגע אינגרידיענטס פון וואסער, אין דעם פאל היידראדזשין און אקסידזשין, און וועסט זיי אליין צוטיילן, ווערט די זאך אויס מאטריאל. ס'ווערט אויס, ס'איז מער נישט דא קיין היידראדזשין, ס'איז מער נישט דא קיין אקסידזשין, און ס'ווערט נישט עפעס אנדערש. יעצט, ס'ווערט נישט עפעס אנדערש מיינט נישט אז ס'ווערט בטל מן המציאות, אזוי ווי די גריכן האבן אמאל געמיינט. ס'מיינט נאר אז ס'גייט א נייע סדרה יעצט. דארטן ענדיגט זיך, ווען דו צונעמסט דעם אטאם, ענדיגט זיך די וועלט פון וויאזוי אונז קעמער עס, פון ממשות'דיגע מאטריאלן, פון זאכן. און ס'הייבט זיך אן דארטן א נייע סדרה. ס'גייען אנדערע כללים, אנדערע חוקים, און מ'גיבט זיך שוין אפ מיט אנדערע זאכן. סאו, יא, די אטאם איז די יסוד פון א זאך אלס א מאטריאל. אלס א, אלס א זאך, אלס א זאך אזוי ווי אונז קעמער זאכן, אבער אויס ווערט עס נישט, די זאך, דאס געשעפט גייט נאך דארטן ווייטער, נאר וואס דען, ס'גייט ווייטער מיט א, אויף א אנדערע צורה, מיט א אנדערן אופן, און מיט אנדערע כללים, ס'איז דא אפילו גאר אנדערע חוקי הטבע קען מען זאגן, וואס הייבן זיך דארטן אן, די כללים זענען באקאנט אלס קוואנטום פיזיקס, דאס הייסט, ס'איז א נייע וועלט, סאו בטל במציאות ווי געזאגט ווערט עס נישט, אבער אויס מאטריאל, אויס עכטע זאך, לאמיר אזוי זאגן, אויס עכטע זאך אזוי ווי אונז קעמער די וועלט אלס א עכטע זאך, דאס געשענט יא נאכדעם וואס מען צונעמט אן אטאם. סאו אין אנדערע ווערטער, אטאם, אדער עלעמענטס ווי אזוי זיי הייסן, ס'איז דא הונדערט אַכצן עלעמענטס, עלעמענטן, יסודות'דיגע זאכן, זענען נישט דווקא יסודות'דיג פאר אונז, פאר אונזער עקזיסטענץ, ס'איז נישט די חשוב'סטע זאכן אויף דער ערד, ווייל למשל לופט און וואסער וואס זענען צוויי ממש עכט יסודות'דיגע זאכן וואס אן דעם קען קיין שום פארעם פון לעבן אפילו פון די מין צומח קען נישט עקזיסטירן זענען סאו זיי זענען אזוי יסודות'דיג ווי יסודות'דיג קען נאר זיין זענען אבער נישט קיין יסודות'דיגע זאכן לגבי דעם פון די פערספעקטיוו לגבי דעם ענין פון עלעמענטס פון אטאמס ווייל זיי זענען שוין צירופים זיי באשטייען פון מאלעקיולס. זייער ציגל איז שוין צוזאמגעשטעלט פון אנדערע ציגל, סאו ווען מען צוטיילט זיי, לופט, וואסער, האלץ און נאך אסאך אזעלעכע זייער גאנגבארע און זייער בעיסיק זאכן, דעמאלטס טרעפט מען זיך נישט מיט אויס מאטריאל, מען טרעפט זיך נאך אלץ אונז זעמער נאך אלץ בגדר עולם הגשמי, במלוא מובן המילה די פשוטע גשמיות'דיגע וועלט, נאר מען טרעפט זיך שוין מיט אנדערע זאכן, ס'ווערט אויס האלץ, אויס לופט, אויס וואסער, און ס'איז דא א געמיש פון אנדערע זאכן, אנדערע גשמיות'דיגע עכטע מאטריאלן. אקעי, יעצט צוריק צו די בעיסיקס, צום אטעם, צו די עלעמענטס. וואס מיינט עס אז א זאך, א עלעמענט, א יסודות'דיגע זאך איז צוזאמגעשטעלט פון זעלבן מין אטעם? ס'איז אזוי, א אטעם אליין באשטייט פון דריי עיקר חלקים, ס'באשטייט, ס'האט א צענטער, און נאכדעם האט עס א, מ'קען עס אנקוקן אביסל אזוי ווי די סאלער סיסטעם, די זון מיט די פלאנעטן, די כוכבי לכת וואס דרייען זיך ארום די זון פון די אטאם, ס'הייסט די צענטער ארום וואס יעדער דרייט זיך איז די, הייסט די נוקליעס, און דאס באשטייט פון צוויי סארט זאכן, פראטאנס און נוטראנס. ארום און ארום דעם אטאם לויפן. עלעקטראנס. לאמיר זיי אלע אנקוקן, לצורך הענין לאמיר אלע אנקוקן ווי קליינע ברעקעלעך. סאו די צענטער פון די אטאם באשטייט פון א פון א קאור, פון א תוך, פון צוויי סארטן ברעקעלעך, פראטאנס און נוטריאנס, און ארום און ארום לויפט די דריטע סארט ברעקעלע, עלעקטראנס. אינאיינעם האט מען דריי סוגים, דריי סארטן פון ברעקלעך און דאס מאכט דעם אטאם. איז די חילוק פון איין אטאם ביזן אנדערן אטאם, לאמיר זאגן די חילוק פון אן אטאם פון היידראדזשען, ביז אן אטאם איך ווייס פון קעלסיום, פון סיליקאן, פון אלומינום, פון אנדערע זאכן, איז אין די. איינע פון די דריי, איינע פון די דריי קאטעגאריעס ברעקלעך, און די, דאס איז די פראטאנס, די פראטאנס ווי געזאגט איז זיצט אינעם צענטער פונעם אטאם צוזאמען מיט די נוטריענטס. איז די קלענסטע אטאם, און לויט דעם חשבון איז היידראדזשען. היידראדזשען האט איין פראטאן, ס'האט איין פראטאן אין צענטער, און דאס מאכט עס פאר היידראדזשען, דאס אז ער האט איין פראטאן, אלע אלע היידראדזשען אטאמס האבן איין פראטאן, די מצד השני איז דא אן עלעמענט, אזא יסודות'דיגע מאטריאל וואס הייסט יוראניום, ס'איז א מאטריאל וואס מען נוצט פאר נוקלעארע ענערגיע, פאר נוקלער ענערדזשי, וואס יענער האט צוויי און ניינציג פראטאנס אינעם צענטער. איז די וויפיל פראטאנס א אטאם האט, דאס איז וואס איז מחליט וועלכע סארט אטאם ער איז. ווייל די אנדערע זאכן קענען זיך יא טוישן, די נוטריאנס און די עלעקטראנס, דאס קען יא זיין אנדערש. ס'מאכט אויס, סאו ס'מאכט נישט אויס אין די מהות הדבר, סאו די זאך בלייבט וואס ער איז, און ס'האט חילוקים למעשה אויכעט, אבער די פאקט אויב ס'האט אנדערע, א אנדערע ציפער פון פון נוטריענס אדער פון עלעקטראנס, בלייבט ער ווייטער די זעלבע בריאה, די זעלבע יציר, נאר געוויסע קוואליטיס, מיט געוויסע אייגנשאפטן וואס ס'האט, טוישן זיך. ווערטער ווען אונז רעד מיר פון היידראדזשען רעד מיר אונז פון עפעס וואס איז צוזאמגעשטעלט פון דעם זעלבן סארט אטאם, די גאנצע היידראדזשען וואס איך האב פאר זיך איז צוזאמגעשטעלט פון היידראדזשען אטאמס, דאס הייסט אטאמס וואס יעדע איינע פארמאגט אין זיך נאר איין פראטאן. יעצט די זאך וואס איז מחבר צווישן צוויי אטאמס, לאמיר גיין ווייטער צו מאלעקיולס, וויאזוי באקום איך א מאלעקיול? כ'מיין עס איז נישט סתם אז איך לייג אז איך לייג אן אטאם פון היידראדזשען, לעבן אן אטאם פון אקסידזשען האב איך נאך נישט קיין מאלעקיול, האב איך צוויי שכנים פון צוויי עקסטערע אידן, פון אן אקסידזשען און פון א היידראדזשען, וואס זיצן איינער לעבן דעם אנדערן, דאס אלעס איז אזוי ווי צוויי אידן וואס זיצן אין בית מדרש ביים דאווענען, זענען שכנים. וואס ס'מאכט צו א מאלעקיול וואס איז ממש מצרף איז די עלעקטראן. אויב איז דא אן עלעקטראן וואס זיי האבן ביידע בשותפות, סאו ס'לויפט ארום ביידע, דעמאלטס ווערט עס א מאלעקיול, דעמאלטס געשענט די צירוף און ער באקומט א נייע נאמען, און ס'איז נישט נאר א שינוי השם, מיינט דאס, ס'מיינט נישט סתם וויבאלד זיי האבן א מאלעקיול בשותפות, דעמאלטס אויטאמאטיש טויש איך די נאמען סתם ווייל ס'איז פראקטיש אזוי, ווייל זיי זענען נאך נאנטער געווארן, ניין, דעמאלטס מיינט עס אז די צוויי מענטשן זענען טאקע געווארן איינס, זענען געווארן איינס זענען געווארן ממש מחובר ביים יסוד, דאס הייסט אן עלעמענטערי חלק, א יסודות'דיגער חלק פונעם אטאם, האבן זיי יעצט אינאיינעם בשותפות, דאס איז זיי מחבר, און דעמאלטס ווערט עס א מאלעקיול, דעמאלטס ווערט די היידראדזשין און אקסידזשין ווערט א מאלעקיול, ס'איז אזוי ווי ווען די צוויי אידן, די צוויי שכנים אין בית מדרש, זענען זיך משדך, דעמאלטס ס'איז דא שוין דא א עכטע שטארקע קורבות, דאס הייסט ס'איז ממש צעמענטירט געווארן, זענען געווארן אזוי ווי אין א געוויסע בחינה זענען זיי געווארן א יוניט, א זאך פאר זיך. איין שטיק וואס איז מחובר דורך די שטערקסטע, איינע פון די שטערקסטע חיבורים וואס קענען נאר זיין, דורכ'ן זיך משדך זיין. אגב, ווי דערמאנט איז דא אויף די, מ'רופט עס די טעיבל אוו עלעמענטס, די טעיבל אוו עלעמענטס איז די ליסטע פון אלע עלעמענטן, אלע אזעלכע יסודות'דיגע זאכן וואס באשטייען אלע פונעם זעלבן אטאם, זעלבע אטאם ווי געזאגט מיינט אז זיי האבן אלע די זעלבן סכום פון פראטאנס, איז די הונדערט אַכצן זענען נישט אלע דא נאטירליך, נײַנציק דערפון זענען טרעפן זיך נאטירליך, מאכן זיך נאטירליך אין די בריאה, אלס א חלק פון די פראסעס פון די חוקי הטבע, אזוי ווי דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט די וועלט, פון ששת ימי בראשית, און אַכצן דערפון זענען געמאכט געווארן אין לאבאטאריעס דורך מענטשן. כ'מיין ס'איז ווייטער די זעלבע זאך, ס'איז ווייטער די חוקי הטבע לויט די כללים וואס דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט ביי ששת ימי בראשית, און איינע פון די כללים, איינע פון די זאכן איז אז ער האט געגעבן רשות פארן מענטש צו ארבעטן מיט די בריאה. כ'מיין בעצם האבן מיר אונז א ציווי צו מאכן בעסער די בריאה, די, דאס איז איינע פון די תפקידים וואס אדם הראשון האט באקומען נאכן ארויסקומען אויף די וועלט, איז זא באארבעט די וועלט און היט עס אפ, מאך עס בעסער איז אבער די מענטש האט באקומען אויך א בחירה אונז זעמער אונז קעמער אויך מאכן שאדן. קיצור די נקודה איז אז דער אייבשטער האט האט אריינגעלייגט אלס א חלק אין די חוקי הטבע אז דער מענטש האט האט א בחירה אין א געוויסע בחינה אויף אויף א געוויסע א געוויסע פארנעם אויף וויפיל די השגחה העליונה לאזט און דארטן קען ער פאטשקענען. און ס'פארשטייט זיך אליין א מענטש קען א מענטש קען נישט ממציא זיין קיין יש מאין, ס'איז ווייטער אז די חוקי הטבע זאגן, דער אייבערשטער האט אזוי באשאפן די וועלט אז טאמער וועסטו טון א' אדער וועסט טון ב' אדער א' מיט ב' וועט געשען ג', און פארן מענטש האט ער איבערגעלאזט פלאץ אז ער זאל עס אזוי ווי דיסקאווערן, ער זאל עס אנטדעקן, ער זאל עס אזוי ווי ער זאל אויפקומען מיט דעם חידוש וואס ליגט שוין פארדעם אין די בריאה. דער מענטש מאכט נישט קיין נייע כללים, ער מאכט נישט קיין נייע געזעצן, נאר ער שפילט זיך ארום מיט די עקזיסטירנדע זאכן, מיט די זאכן וואס זענען שוין דא פון די ערשטע מינוט וואס די וועלט, וואס די בריאה איז באשאפן געווארן. איז אויף דעם אופן האט מען אין לאבערטאריעס אויפגעקומען מיט אַכצן פרישע אזעלכע עלעמענטן, אַכצן פרישע זאכן, מאטריאלן, וואס זענען עלעמענטן, ס'הייסט אז אלע פון זיי באשטייען פונעם זעלבן סארט אטאם. מען האלט איצט ווי געזאגט ביי הונדערט אַכצן, עס קען זיין אפילו מען האלט שוין אביסל ווייטער, אבער אין ס' אין די וויסנשאפטליכע וועלט האט אויסגערעכנט אז מען קען אויפקומען מיט נאך אפאר, נאך א געוויסע באגרעניצטן סכום פון עלעמענטס, פון פרישע אזעלכע מאטריאלן, יסודות'דיגע זאכן, וואס באשטייען פונעם זעלבן אטאם, אבער ס'האט א גבול. און ס'איז זייער אייגנטליך זייער לימיטעד וויפיל עלעמענטס ס'קענען זיין, און די סיבה פארוואס מ'קען נישט גיין צו ווייט מיט וויפיל פרישע עלעמענטס וויפיל פרישע אזעלכע יסודות'דיגע מאטריאלן קענען מ'קען אויפקומען מיט איז ווייל צוויי סיבות, קודם כל דארף מען געדענקן אז די זאך וואס מאכט אטעם אטעם, די זאך וואס געבט אים זיין מהות, זיין אויסזעהן, וואס געבט אים די וואס וואס דעפיינט אים אז דאס איז א אטעם פון די סארט עלעמענט, דאס איז א היידראדזשין אטאם, דאס איז א היליען אטאם, דאס איז א אטאם פון דאס אדער פון יענץ, איז די סכום פון פראטאנס. יעצט פראטאנס זענען האבן א עלעקטעריק טשארדזש, זיי האבן א געוויסן עלעקטערישן כח אין זיך, און די פראטאנס זענען אלע האבן א פאזיטיוו לעקטערישן כח. קעגן די עלעקטראנס וואס לויפן ארום וואס האבן א נעגעטיוו עלעקטערישן כח איז די ס'איז דא א כלל און די גרינגסטע פלאץ ווי מען קען עס זעהן ווי מען זעהט עס קען עס זעהן כסדר איז ביי מעגנעט מעגנעט די כח פון מעגנעט איז בעצם די זעלבע כח פון עלעקטעריק ס'איז צוויי זייטן פון די זעלבע מטבע און אונז זעהן מיר אז מעגנעטס געשענט ווען מען ברענגט צאם צוויי מאגנעטן צוויי שטיקלעך פון מעגנעטס געשענט איינס פון צוויי. אדער לויפן זיי זיך צוזאמען איינער צום אנדערן, אדער צולויפן זיי זיך אין פארקערטע ריכטונגען. און דער חילוק איז דאס, צי מען דארף שטעלן, איינס זאל זיין א נושן און איינער זאל זיין א מקבל, איינס זאל זיין א פאזיטיוו און איינער זאל זיין א נעגאטיוו. טאמער שטעלט מען צוזאם צוויי פאזיטיווס, לויפן זיי אוועק, שטופן זיי זיך איינער אפ דעם אנדערן. און די זעלבע זאך איז מיט די כח מיטן תחום פון עלעקטריק, אז טאמער שטעלט מען צוזאם צוויי פאזיטיווס, שטופן זיי זיך אוועק איינער דעם אנדערן. כדי זיי זאלן זיך קענען פארשטיין, כדי זיי זאלן קענען קאמיוניקעיטן, דארף עס זיין פאזיטיוו מיט נעגעטיוו. איז במילא בעצם די פראטאנס וואס זיצן צוזאמגעדרוקט אינעם צענטער אינעם תוך פונעם אטאם, במהות'ם וואלטן זיי זיך צעלאפן. און פונקטליך טאקע וואס ס'האלט צוזאמען די פראטאנס און די נוטראנס, די צוויי זאכן וואס ס'האלט די צוויי קאטעגאריעס ברעקעלעך וואס זיצן אינעם צענטער פונעם אטאם. וואס ס'האלט זיי צוזאמען איז נאך א מיסטערי. די וויסנשאפט האט נאכנישט אויסגעפיגערט וואס איז דער כח. ס'איז א מיסטעריעזע כח וואס מ'איז נאכנישט דערגאנגען וואס דאס איז, אבער עפעס איז דא א קראפט וואס האלט צוזאמען די פראטאנס מיט די נוטראנס, על אף וואס בטבעם וואלטן וואס בטבעם וואלטן זיי זיך צופלויגן אין אלע ריכטונגען, ווייל זיי שטויסן זיך בעצם אפ. אבער למעשה די כח האט אויך א גבול, און אויב בלייגט מען צוזאם צופיל פראטאנס אין א צענטער פון אן אטאם וועט זיך עס נישט האלטן. עס וועט זיך נישט האלטן אז ס'איז נישטא קיין צענטער פון פראטאנס און נוטראנס איז נישטא קיין אטאם. במילא דאס איז איין סיבה פארוואס ס'איז דא א גבול ביז וויפיל עלעמעטס מען קען אויפקומען. און נאך א סיבה איז ווייל א אטאם דארף אויך זיין סטאביל. א אטאם ווי געזאגט איז א געוויסע איז א דינאמישע זאך, ס'איז דיינעמיק. ס'טוט זיך דארטן, ס'איז דא א עלעקטערישע כח פון וואס דאס באשטייט, און אויב איז א אטעם נישט סטאביל, דעמאלטס צופליעט ער זיך, און צופליעט זיך איז א פשוטע וועג פון זאגן, די פענסי ווארט פאר דעם איז ער איז רעדיאאקטיוו, ראדיאאקטיוו. רעדיאאקטיוו מיינט אז די אטעם געט ער, לאזט ארויס פון זיך ענערדזשי, דאס הייסט זיינע, זיין תוכן, זיין תוך, צעשווימט זיך, ס'גיסט זיך ארויס אינדרויסן, און ער ווערט אויס אדער טוישט ער זיך אין א אנדערע פארמאט, ער ווערט א אנדערע סארט אטאם. סאו במילא א אטאם דארף אויך קיין, אפילו ער האט, ער האט שוין יא, די געווינטשענע נאמבער פון פראטאנס, אז די כח דערהייבט עס, אז ס'זאל זיך קענען צוזאמהאלטן, דארף עס אויך זיין סטאביל, דארף קענען איינזיצן אויף איין פלאץ ווי מ'זאגט. די נומבער פון פון סארטן אטאמען וואס מען קען האבן פון סארטן יסודות'דיגע מאטריאלן, בעיסיק עלעמענטס, איז לימיטעד, איז זייער מוגבל. מצד השני אבער, ווען ס'קומט צו די קאמבינעישאנס, צו די צירופים, וואס אונז רופט מיר מאלעקיולס, דארטן איז שוין גאר א אנדערע מסכת. עס קען זיין אן א שיעור פון מאלעקיולס, ווייל ווי געזאגט, א מאלעקיול איז א צירוף, און קענסט מצרף זיין דאס איז דאך דא ווי געזאגט הונדערט אכצן סארטן עלעמענטס און אין יעדע עלעמענט איז דא מער ווי איין סארט אטאם. ער האט טאקע די זעלבע נומבער פון פראטאנס אבער די עלעקטראנס קענען זיין אנדערש און די נוטראנס קענען זיין אנדערש און נאכדעם קען מען אויך צוזאמשטעלן צוויי פון דעם און איינס פון יענץ, דריי פון יענץ און פיר פון דעם, סאו די צירופים זענען אזוי ווי א ריזיגע אסטראנאמישע ציפער פון קאמבינעישאנס. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער איז דא א ריזיגע נומבער פון מאלעקיולס וואס זענען דא און וואס האלטן איין צוזאמגעשטעלט ווערן פריש. און איינע פון די מורא'דיגע חידושים, איינע פון די מורא'דיגע פלאות הבריאה וואס אונז טרעפט מיר דא, איז אז מ'קען די קלענסטע טויש אין א גוף, דאס הייסט מ'רעדט יעצט פון מאלעקיולס, יא, מאלעקיולס וואס באשטייען פון אנדערע אטאמס צוזאמגעשטעלט, איין טויש אין איין פון איינע פון די אינגרידיענטס, אין איינע פון די זאכן וואס שטעלן צוזאם די מאלעקיול, קען טוישן, נישט ס'קען, בדרך כלל טוישט עס די מאלעקיול אויף א מורא'דיגע אויף א שטארקן פארנעם, אפטמאל ממש ווערט עס א איז עס דבר והיפוכו, און לאמיר נעמען א משל, לאמיר נעמען א דוגמא פאר דעם, איז דא צוויי עלעמענטס, עס האט מען שוין פריער דערמאנט ביידע, איז דא היידראדזשען און אקסידזשען, היידראדזשען און אקסידזשען אונז קען מיר זיי ביידע זייער גוט, אקסידזשען איז די זאך מיט וואס די לופט איז פול, וואס אונז אטעם מיר, וואס ס'העלפט אויך כל מיני געוויקסן צו וואקסן, און היידראדזשען איז א געוויסע געז. היידראדזשען איז זייער א שטארקע ברען מאטריאל, ס'איז זייער פלעימעבל, ס'צינדט זיך אן זייער גרינג. ס'דארף אבער אקסידזשען. אויב צינדט מען אן, אויב לייגט מען צו די מינדעסטע פונק צו היידראדזשען, פלאמט עס אויף, ס'רייסט ממש אויף, אין א רגע, ממש אין א רגע גיבט די גאנצע זאך גיבט א רייס אויף און ס'הייבט אן פלאקערן. איז דאס מיינט אז דאס די צוזאמשטעל פון היידראדזשען און אקסידזשען איז מיינט ממש פייער און חורבנות. איין אטאם פון היידראדזשין, איין אטאם פון אקסידזשין, פלאקערט. לייגסט צו יעצט נאך איין אטאם פון היידראדזשין צו די געמיש, האסט איין אטאם פון היידראדזשין, איין אטאם פון אקסידזשין, לייגסט צו נאך איין אטאם פון היידראדזשין, און באקומסט עפעס וואס טוט פונקט די פארקערטע, באקומסט וואסער וואס לעשט אויס פייער. נאך א דוגמא פון עפעס וואס מיט איין קליינעם טויש באקומט מען גאר א אנדערע מין באשעפעניש מיט גאר א אנדערע מהות און גאר א אנדערע שימוש, איז צוויי אנדערע עלעמענטס. איינס הייסט סאדיום. סאדיום איז אזא סארט מעטאל. ס'איז די שוואכסטע און גרינגסטע און מערסטע בייגעוודיגסטע מעטאל וואס איז נאר דא. מ'קען עס, ס'איז זייער א גרינגע זאך, מ'קען עס גרינג בייגן. און ס'איז אויכעט זייער היילי עקספלאוסיוו, און ס'איז נישט סתם אז ס'רייסט זיך שנעל אויף, ס'ברענט שנעל, נאר ס'האט אפילו ווען ס'קומט אין בארירונג מיט וואסער קען עס אויפרייסן, אזא אייגנשאפט האט די עלעמענט סאודיום. נאכדעם איז דא נאך א עלעמענט, נאך אזא יסודות'דיגע מאטריאל, וואס הייסט קלארין, דאס קען מיר דאך אלע, מען נוצט עס אין אויסצורייניגן די וואסער, מען נוצט עס אין מקווה, מען נוצט עס אין סווימינג פול, קלארין פאר זיך אליין איז דווקא שעדליך, און אין די צווייטע וועלט מלחמה איז עס גענוצט געווארן דורכאויס די פארשידענע קריגן, די נאציס דאכט זיך מיר האבן עס גענוצט אלס וואס מען רופט היינט קעמיקעל ווארפעיר, כעמישע וואפנס, כלארין, ווען א מענטש אטעמט עס אין די ריינע פארעם דערפון איז שעדיגט עס די לונג, מען ווערט דערשטיקט ממש, איז כלארין איז שעדליך, דאס ווייס מיר, כלארין אפילו ווען עס איז אויסגעמישט מיט אנדערע זאכן איז בהחלט נישט געזונט, און סאדיום איז אויכעט אפשר נישט דירעקט אזוי שעדליך פארן מענטש, אזוי ווייט ווי ס'איז דעסטראקטיוו, ס'ברענגט חורבנות, ס'קען אויפרייסן פון אזא אזא אויף אזא אומשולדיגן אופן אפילו ווי דורכן קומען אין בארירונג מיט וואסער. אבער ווען מ'שטעלט צאם סאדיום מיט קלארין באקומט מען זאלץ. די זאלץ וואס מען טונקט איין די המוציא אויפן טיש אדער וואס מען נוצט צו מאכן צו מאכן עסן געשמאק, מתבל זיין עסן, מאכן זאכן בעסער, דאס איז א צוזאמשטעל פון סאודיום און קלארין. דאס זאגט אונז אז דער אייבערשטער האט אזוי אריינגעשטעלט די בריאה נאך אויף ביים יסוד פון די בריאה נאך ממש ביי די בעיסיק לעוועל פונעם באשאף אז איין שינוי איין טויש מיינט נישט נאר די זאך אזוי ווי ס'איז געווען ביז יעצט פלאס א קליינע טויש, נאר איין קליינע טויש קען טוישן די גאנצע זאך במהות ממש. איז אזוי ביי די די בריאה ביי ממש ביי ווי מ'זאגט אויף א יסודות'דיגע לעוועל פון די בריאה, און ס'איז זיכער אז ס'איז אזוי ביים מבחר הבריאה, א קליינע שינוי און מ'האט פאר זיך גאר א צווייטע זאך, איי מענטשן באמערקן, איך אליין באמערק עס אויך נישט, איך באמערק נישט אז ס'זאל זיין דא אזא מין יסודות'דיגע שינוי, אקעי, דאס איז וועגן רגילות, וועגן געוואוינהייט. איך קוק מיך נאך אן, אזוי ווי איך קוק מיך אדער יענעם אן, אזוי ווי איך האב מיך אן, אזוי ווי איך בין צוגעוואוינט מיך געווען אנצוקוקן ביז יעצט. אבער, ס'הייסט אין אנדערע ווערטער, די, די סתם די המשך, דאס וואס דאכט זיך מיר אז ס'איז אפשר נאר דא דער קליינער שינוי, איז וועגן מיין פערספעקטיוו, מיין בליק. אבער במהות הדבר, באמת, איז דא געשען א יסודות'דיגער שינוי, א יסודות'דיגער טויש, מ'האט פאר זיך גאר א צווייטע זאך. מ'קען די מ'קען די נקודה באמערקן נאך אפילו אפשר אביסל שטערקער ווען מ'נעמט אין חשבון אז אַכט און נײַנציק פערצענט, ניינטי עיט פערצענט, כמעט די גאנצע, פון אלע אטאמס וואס זענען דא אין די בריאה, אויף ווי ווייט אונז קען מיר די בריאה, מיינט נישט נאר די כדור הארץ נאר אפילו ווייטער אויבן די שטערנס, אַכט און נײַנציק פערצענט זענען צוויי אטאמס אינגאנצן, זענען היידראדזשען און היליום. די אלע אנדערע אזויפיל הונדערטער אנדערע אטעמס און מיליאנען אנדערע צירופים וואס אונז האמיר, פארוואס אונז האמיר אזא שיינע קאלערפולע וועלט מיט אזויפיל סארטן זאכן, כ'מיין, אזויפיל זאכן וואס מ'קען נישט ציילן און מ'קען נישט חשבונ'ען אפילו, דאס אלעס איז צו פארדאנקן די צוויי פערצענט. די צוויי פערצענט איז כולל אלע אנדערע הונדערטער, טויזנטער און מיליאנען סארטן קאמבינעישאנס, צירופים און תוצאות וואס אונז האמיר למעשה, דאס אלעס ליגט אין די צוויי פראצענט, אַכט און נײַנציק פראצענט איז אותו דבר, היליום און היידראדזשין, צוויי פראצענט איז אלע אנדערע זאכן. סאו דאס מיינט אז א דבר השלם, אזוי ווי די בריאה איז, די הערליכע שיינע בריאה וואס אונז האמיר, די דבר השלם מיינט אז יעדער איינער וואס איז דא ברענגט עפעס צום טיש, אפילו ווען מען זעט עס נישט. די נומבערס זאגן אז היליום און היידראדזשען זיי זענען די זאך. אלע אנדערע נאכדעם נעבנביי, ס'איז דא נאך זאכן. און ווען מ'קוקט עס אן פון א פערספעקטיוו פון נומבערס, פון פערצענט, פון ווער ס'איז מער און ווער ס'איז ווייניגער, איז יא, האבן די היידראדזשען און היליום זיי זענען די זאך, און אלע אנדערע זענען אזוי ווי שיריים, די איבערבלייבענישן, א נעבנביי צו די גאנצע געשעפט. אבער ווען מען קוקט אויף למעשה, באמת, נו, די וועלט איז דאך נישט נאר די פראצענט און די נומבערס פון אטאמס, ס'איז די וועלט וויאזוי ס'זעהט אויס אזוי ווי אונז האמער עס, און ווען מען קוקט אויף דעם, ווען מען קוקט אויף די חלק וואס איז באמת נוגע, וואס דאס איז די אמת, זעהט מען אז יעדער איינער שפילט א ראלע, יעדער ברענגט עפעס צום טיש, גארנישט אזוי, די צוויי פראצענט געבן גארנישט ווייניגער צו ווי די אכט און ניינציג פראצענט, ווייל די אכט און ניינציג פראצענט כשלעצמם וואלטן צוזאמגעשטעלט זייער א בארינג וועלט, ס'וואלט כמעט גארנישט פארגעגאנגען דא. ס'וואלט געווען א וועלט כמעט ווי די דריי געדעכטע חושך מצרים טעג, ווען אלע די איינציגסטע זאך וואס מ'קען אפשר טון איז געבן זיך א ריר א דריי מיטן קאפ, אבער אדערווייז בלייבט מען שטיין אזוי ווי אין די פלאץ ווי מ'איז געווען פאר די חושך האט זיך אראפגעלאזט. איז איז די צוויי פראצענט איז נישט סתם אויך, נאר פונקט אזוי נאר, און פונקט אזוי עיקר, ווי די אַכט און נײַנציק פראצענט. יעדער איינער האט עפעס צו ברענגען צום טיש, יעדער ברענגט עפעס צום טיש בפועל, אפילו ער וויל נישט, אפילו ער כאפט עס נישט. אזוי זעמיר, אזוי האט די אייבערשטער באשאפן די וועלט, נישטא וואס צו טון. ער האט באשאפן אז יעדע זאך איז וויכטיג, און יעדע זאך איז דא פאר א סיבה, און די סיבה פון דעם איז גארנישט ווייניגער וויכטיג ווי די סיבה פון יענץ, און וואס איז יא וויכטיג, לכאורה אויב גייען מיר ווייטער מיט דעם מהלך, איז צירוף. מ'שטעלט זיך צוזאמען, ווען מ'צוטיילט זיך און מ'צולויפט זיך, קען מען נישט קיין סאך אויפטוהן. עס קומט אזוי אז מען איז זיך מצרף, מען שטעלט זיך צוזאמען, מען ארבעט אינאיינעם, און מען פרובירט זיך צו פארשטיין, דעמאלטס איז דא א הערליכע שיינע וועלט וואס שטעלט צו די אלע זאכן וואס אונז האמיר. דעמאלטס האבן מיר א כלי מחזיק ברכה, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. שלום און חסד און גמילות חסדים איז דא די קרן הלוואות, א קרן הלוואות וואס איז געגרינדעט געווארן צו העלפן אידן וואס זענען אין ביזנעס אדער אידן וואס ווילן אריינגיין אין ביזנעס, מיט הלוואות אויף אינטערעסט פרי הלוואות מיט גרינגע תנאים, די טעלעפאן נומבער איז סעווען טרי טו טו טו עיט עיט טרי סעווען פאר, סעווען טרי טו טו טו עיט עיט טרי סעווען פאר. ברכה און הצלחה.